רפֿואת אַלטער עוזיאל ייִנע בן שׂרה לאה. האַלט מען דאָ דף ל' ו' עמוד ב', און אונדז האַלט מען דאָ ועל כּן. ס'איז בערך אַ צען שיט פֿון אויבן. על כּן וועגן דעם אי אפשר להמשיך שפע און מזונות און להרוויח ממון הנקרא ממון, ער קען נישט פארדינען געלט וואס הייסט געלט, דהיינו ממון דקדושה, שהוא שמח בחלקו זאל זיך פרייען מיט זיין חלק, שהיא עיקר עשירות, וואס איז די עיקר עשירות? די עיקר עשירות איז זיין שמח בחלקו, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, איזהו עשיר השמח בחלקו, סא סא קומט יעצט אויס א נייע זאך, ווען אונז זאגן מיר איזהו עשיר השמח בחלקו, מיינט נישט אז א ארעמאן. ס'מיינט ער קען זיין א גביר אדיר. צו ווערן אנגערופן א עושר ווען איינער איז א גביר אדיר איז נאר ווען ער איז שמח בחלקו, אויב ער איז נישט קיין שמח בחלקו קענסטו האבן וויפיל געלט דו ווילסט, כי על ידי שבירת תאוות ממון שהיא בחינת אמת, וואס איז אמת? ששם עיקר ההשפעה כנ"ל, דארטן ליגט די השפעה. ועל כן וועגן דעם קשה מזונותיו, איז שווער מזונות פון א מענטש כפליים כיולדה. דאפלט אזוי ווי א יולדה, כי צריכין לילך, מען דארף גיין ולעבור און אריבערצוגיין, ולשבר צו צעברעכן, הק"מ קלין, די הונדערט און פערציג קולות של תאוות ממון ותאוות ממון כנ"ל, אשר רק על ידי זה, נאר דורך דעם, יכולין להרוויח ממון קען פארדינען געלט. כי עיקר השפע נמשך מאמת, די עיקר שפע שלעפט זיך פון אמת. פון אמת, שהוא בחינת שבירת תאוות ממון, אזוי צוברעכט מען תאוות ממון. ובזה מקושר המאמר היטב, מיט דעם איז פארקניפט די גאנצע מאמר זייער גוט, והבן שם היטב מאוד, און זאלסט פארשטיין דארטן זייער גוט, כי דברי רבינו ז ל עמוקים מאוד מאוד, ס'איז טיף זייער זייער, ויש בהם עמקות גדול, ס'איז דא א גרויסע טיפעניש. ועתה. און יעצט, מובן היטב, איז זייער פארשטענדליך מה שאמר וואס מ'האט געזאגט, על אימא לן מילי דכדיבי. דא דא איז זייער א שיינע שטיקל וואס איז א שאד עס נישט צו זאגן ווייל ס'ברענגט מיט ס'ברענגט אריין די גאנצע תורה. דער רבי האט דארטן אראפגעברענגט ביי די סבי דבי אתונא האבן געפרעגט, אימא לן מילי דכדיבי, זאג אונז עפעס א זאך פון ליגנט, שקרא תאוות ממון מילי דכדיבי, תאוות ממון ווערט אנגערופן ליגנט, היינו שקר עבודה זרה, דאס איז שקר פון עבודה זרה, כמו שכתוב שם, אזוי שטייט דארט אין תורה, ודאי בחינת שקר, דאס איז שקר, כי נדמה לו שהוא מרוויח, מרוויח, זעט אויס ער פארדינט, ער פארדינט, אבער לסוף אין בידו מאומה, סוף כל סוף האט ער גארנישט, כי כמו ששכיח עתה בעולם, מ'טרעפט יעצט אויף דער וועלט, נישט נאר דאס, אונז האבן פריער געשמועסט אז ווען מען שטארבט פריער על כן כל זמן שיש בידו ממון, ווילאנג ער האט די געלט אין זיין הענט, אינו חי כלל ער לעבט נישט, כי מאחר שאין לו שום הנאה מממונו האט נישט קיין שום הנאה פון זיין פון זיין געלט, כי חסר לו בכל פעם יותר, א גאנצע צייט פעלט אים נאך, והוא בעל חוב תמיד א גאנצע צייט איז ער בעל חוב. על כן וועגן דעם השיב להם האט רבי יהושע בן חנניה געענטפערט פאר די סבי דבי אתונא, הי ניהו מילי דכדיבי. דאס איז שקר, היינו שקר, דאס מיינט שקר, שנדמה להם ס'זעט אויס שמרוויחים זיי פארדינען, און באמת אין מרוויחים, כנל, זיי פארדינען גארנישט אזוי ווי אויבן גערעדט, כי מתים בעלי חובות זיי שטארבן בעלי חובות, כי על פי רוב הם נשארים בעלי חובות ממש, זיי בלייבן איבער ממש בעלי חובות, או שהם בעלי חובות לתאוותם, זענען בעלי חובות פאר זייער תאווה, כנל.

און שם מבואר דארט איז מבואר דא פון דא דא ווייטער שטייט שוין צוריק אינעווייניג שם מבואר דארט איז מבואר שהממון איז בחינת פנים די געלט איז בחינת פנים עיין שם ועל כן וועגן דעם אמרו רבותינו זכרונם לברכה זאגן חזל פני הארץ וואס מיינט די פני הארץ הם עשירים דאס איז עשירים פני כמו שפירש רשי על הפסוק אויף די פסוק רעב היה דער הונגער איז געווען על פני כל הארץ אויף די פנים פון די ערד

וכו', דארט איז געשטאנען כי כל ישראל נקראים צדיקים על שם הברית, אלע אידן ווייל זיי האבן געהאט א ברית א אכט טעג ווערן זיי אנגערופן צדיקים, עיין שם, ועל כן יוכל כל אחד קען יעדער איינער שהוא שומר הברית יותר מחבירו, ער איז א שומר הברית מער ווי זיין חבר, הייסט ער דאך א גרעסערע צדיק, איז להפיל את חברו קען ער מאכן זיין חבר זאל אוועקפאלן אין תאוות ממון. סאיז א חבר וואס נישט אזוי אויסגעארבעט אין שמירת הברית און תיקון הברית, סאו קען ער אים אוועקווארפן אין תאוות ממון. כי הוא, ווייל דער וואס א גרעסערער שומר הברית, ער איז בבחינת צדיק איז א גרעסערע בחינה פון א צדיק פנים דקדושה לגבי חברו צו לגבי זיין חבר וואס איז א קלענערע שומר הברית. ועליו נאמר גם כן אויף אים איז אויך געזאגט געווארן די זאך. ויגרש מפניך אויב פון דעם צדיק קען ער אוועקטרייבן די שונא, סאו במילא די וואס איז א קלענערע אין שומר הברית ווי די צדיק פון די העכערע צדיק קען ווערן פארטריבן, על כן וועגן דעם על כן וועגן דעם צריך ליזהר כשיש מחלוקת על אדם, אז ס'איז דא א מחלוקת אויף א מענטש שלא יפול לתוך תשוקת הממון ער זאל נישט אריינפאלן אין די גלוסטענישן פון געלט, כי אולי חברו קען זיין זיין חבר איז פנים דקדושה נגדו ער איז א פנים פון קדושה אקעגן אים ויש לו כח להפיל אותו און די חבר האט כח אים מפיל צו זיין והנפילה שמפיל אותו די נפילה וואס מ'מאכט א מענטש זאל אריינפאלן איז די תאוות ממון די תאוות ממון כנל אזוי ווי אויבן געשמועסט ועל כן וועגן דעם צריך ליזהר מזה ער זאל זיין געווארנט ער זאל זיין געווארנט פון דעם סתם נאך א נקודה וואס איז גוט אויסצורעדן אז אז לכאורה איז דאך דא א שטיקל סתירה דא. איז וואס איז ערגער? תאוות ממון איז ערגער? אדער פגם הברית? וועלכע איז ערגער? סאו קומט אויס דא אזוי, אז אויב איינער איז פוגם אין פגם הברית, קען מען אים אריינווארפן אין תאוות ממון. דאס הייסט אפילו איינער וואס איז גאר א גרויסער צדיק אבער ער איז נישט אזא גרויסער צדיק אזוי ווי די צווייטע, קען אים דער גרויסער צדיק אריינפאלן אריינווארפן אין די תאוות ממון. אזוי קומט אויס דא. שם, דארט אין אות ג' שטייט כי כל ישראל נקראים צדיקים על שם הברית, שמעתי אז מפיו כ'האב דעמאלטס געהערט פונעם מויל פון דעם פיו הקדוש פונעם הייליגן מויל פון רעבן בפירוש, שאמר וואס ער האט געזאגט שכל ישראל על ידי שהם נמולים, אלע אידן דורכדעם וואס זענען געמל'עט על כן כולם נקראים צדיקים אלע ווערן אנגערופן צדיקים אות י"ג דאס איז שייך לאות ד' וזה בחינת מזוזה איז בחינה פון די מזוזה וזה און דאס פשט והיה שד שקי שדי בצריך די אייבערשטער ליגט ביי דיינע ביי דיין טירן וכסף און זילבער תועפות לך כי שקי די שקי הוא בחינת ברית, ס'איז בחינה פון שמירת הברית. אז דער אייבערשטער איז דא, עיין שם, זה בחינת שקי שאמר לעולמו די, ער זאגט פאר דער וועלט גענוג, טייטש איך פארלאז מיך אויפ'ן אייבערשטן און וואס דער אייבערשטער זאגט ס'איז גענוג איז גענוג. דהיינו ששמח בחלקו פרייט זיך מיט זיין חלק, ואומר די און ער זאגט גענוג, למה שיש לו וואס ער האט איז גוט, ואינו מתאוה יותר ער גליסט נישט אויף מער, שזה בחינת שבירת תאוות ממון דאס איז די בחינה פון צוברעכן די תאוות ממון שזוכה וואס מ'איז זוכה על ידי שמירת הברית דורך דעם וואס א מענטש איז א שומר הברית גם זה שייך לאות ד' דאס איז אויך שייך צו אות ד' מבואר שם ס'ווערט דארטן מבואר שעל ידי מצוות מזוזה דורך די מצוה פון מזוזה נתבטל חמדת הממון ווערט נתבטל די גליסטעניש פון געלט ווען א מענטש גייט ארויס צופרי יעדן טאג פון דערהיים ער געט א קיש די מזוזה זאגט ער רבונו של עולם העלף איך זאל נישט אריין פאלן אין תאוות ממון על כן וועגן דעם וכתבתם על מזוזות וכו' די וכתבתם על מזוזות דאס איז כנגד לא תחמוד ס'איז אקעגן די דין פון לא תחמוד כנ"ל אזוי אויבן גערעדט אז די עשרת הדיברות ליגן אריינגעלייגט אין קריאת שמע עיין שם עתה קום יעצט בוא, קום וראה און זע נפלאות השם די וואונדערליכע זאכן פונעם אייבערשטן, כמבואר בירושלמי פאה, ס'ווערט מבואר אין ירושלמי פאה, ארטבן, ס'איז געווען איינער וואס האט געהייסן ארטבן. שלח לרבי האט געשיקט פאר רבי חד מרגליתא טבא, א שיינע דיימאנד. שלח ליה רבי חדא מזוזה, האט אים רבי צוריק געשיקט א מזוזה. ולכאורה, הוא פלא. וואס האט צו טון א דיימאנד שטיין מיט א מזוזה? ומדוע שלח לו מזוזה דייקא וואס שיקט ער אים דייקא מזוזה? ולא מצוה אחרת זאל קענען שיקן אנדערע מצוה? ער וויל ער זאל לייגן אויף די טיר א מזוזה? וואס איז עפעס דווקא טיר א מזוזה? יא עפעס א אנדערע מצוה. אך אף אף אך על פי מה שגילה רבינו ז ל לויט דעם וואס רבי האט מגלה געווען בתורה הזאת אין די תורה מבואר הענין היטב איז מבואר די ענין זייער געהעריג כי מזוזה דייקא מבטל חמדת ממון. ער שיקט אים ווייל ער האט א דיימאנד שטיין, שיקט ער א מזוזה כדי צו מבטל זיין די חמדת הממון, ועל כן און וועגן דעם שלח מזוזה דייקא, ער שיקט אים דייקא א מזוזה. כי ארטבן שלח לו מרגליתא טבא, ער שיקט אים א שיינע דיימאנד, היינו עשירות וממון, כי היה שווה ממון הרבה, די דיימאנד זעט אויס איז געווען ווערט זייער אסאך געלט, ועשה עיקר החשיבות מזה, און דער ארטבן מאכט א גאנצע עסק פון דעם וואס נעגער טוט דאס, על כן וועגן דעם שלח לו רבי כנגד זה, מזוזה דייקא, שיקט ער אים דייקא א מזוזה. כי מזוזה מבטל איז מבטל חמדת העשירות די גלוסטעניש צו עשירות כנל אזוי ווי אויבן געשמועסט. סעיף ד'. אויך האבן זיי געפרעגט, מילחא, זאלץ, כי סריא ווען ס'ווערט פארדארבן. שזה שנופל לסרחון תאוות ממון, די וואס פאלט אריין אין די. אין די שטינק פון תאוות ממון, יא, על כן וועגן דעם אפקיה האבן די חזל געזאגט בלשון כי סריא, עס ווערט פארדארבן, שהוא לשון הנאמר בעכום, ביי עבודה זרה שטייט די לשון סריא, כמו שכתוב שטייט סרו מהר, סרו מהר זאגט מען זיי האבן זיך שנעל אפגעקערט פונעם אידישן וועג און זיי האבן געמאכט די עגל. כי המשוקע בממון איינער וואס איז פארטינקען אין געלט עובד כל העכום דיענט ער אלע עבודות זרות כנל ועל כן וועגן דעם על כל מטבע חקוק עבודה זרה של עכום ס'איז א מורא'דיגע זאך איינער האט מיר אמאל געוויזן אויף א דאלער און איך קען עס נישט נאכזאגן ער האט מיר געוויזן אויף א דאלער ווי יעדע פיקטשער דארטן איז מרומז אויף א אנדערע עבודה זרה. ווייל די גוים ווילן דאך גלייבן אין געלט, יא געלט איז זייער טייער, מילא האבן זיי ארויפגעלייגט א פיקטשער, למשל די אויג, די טורעם, אלע זאכן איז אקעי, לאמיר נישט אריינגיין אין דעם, על פי הדברים האלה דורך די אלע זאכן יבין המשכיל וועט דער קלוגער מענטש פארשטיין לפרש כל הסוגיא, צו מפרש זיין די גאנצע סוגיא. ס'איז דא א אינטערעסאנטע סוגיא אין שס, שטייט הזהב קונה את הכסף והכסף אינו קונה הנחושת קונה, ס'איז דא אזא זאך ווי ס'איז דא א זאך וואס ווערט באנוצט אסאך און א זאך וואס ווערט באנוצט ווייניג, למשל ס'איז דא זילבער וואס ווערט מער באנוצט ווי גאלד, ממילא קען איך פון זילבער קויפן גאלד. משא"כ א זאך יא וואס איך נוץ נישט אזוי פיל איז נישט איז קען איך נישט קויפן א זאך וואס איך נוץ מער. אזוי גייט עס. דאס איז די כלל פון ביזנעס. במילא והכלל כי מה שהוא מטבע ויוצא דאס וואס איז א מטבע און ס'גייט מער ארויס אין גאס חשוב מעות ווערט גערעכנט אזוי ווי געלט. עיין שם עיין שם כל הסוגיא, קוק אריין אין די גאנצע סוגיא. און וסוגיא די זעלבע סוגיא אין מעות נקנה בחליפין צו מ'קען קויפן געלט ווען מ'טוישט אויף, וסוגיא דכל הנעשה דמים באחרים, דמים באחר, די גאנצע סוגיא וואס ס'ווערט געמאכט אנדערע געלטער, בקיצור, הכל יובן למשכיל, אלעס וועט זיין פארשטאנד זאל זיין פארשטענדיג פאר דער וואס קוקט אריין על פי תורה הזאת און עוד קצת הקדמות מען לייגט אביסל הקדמות וואס איז דאס לייגט אריין ליקוטי הלכות פארשטייט זיך און דארטן קען מען פארשטיין ווי די גאנצע סוגיא האט צו טון מיט די גמרא אז מ'שאפט מ'זאל זוכה זיין סאו האלט מען דא ביי תורה כ"ד דאס איז זיין פאר נעקסטע שיעור.